אקעי מורי ורבותי, ס'איז געשען היינט א פראבלעם אז די ווידיאו האט זיך אויסגעלאשט, די ווידיאו וואס כ'האב געמאכט פריער האט זיך פארמעקט, כ'האב עס נישט געקענט צוריק ברענגען, סאו בתור נקמה וועל איך מאכן א לייוו ווידיאו, האפענטליך קען, איז עס שווערער זיך צו פארמעקן, ס'גייט גראד צו עולמות עליונים. און מען וועט איבער איבערלערנען אדער איך זאג נישט צו צו זאגן די זעלבע זאך אבער נאכאמאל פון פריש פון ניי לערנען די זוהר אויפן פרשה און וואס זיי האבן געוואלט פארשטיין אין דעם. אונז האלטן פרשת שלח לך אנשים, משה רבינו, האט געוואלט שיקן מענטשן, מרגלים, ויתורו את ארץ כנען, וראיתם את הארץ מה היא, היש בה עץ אם אין, די אלע מיני זאכן וואס ער וויל זעהן. כ'וויל אנהייבן מיט די זוהר'ס פשט. זוהר פארשטייט דא, מ'דארף פארשטיין די מרגלים וואס זיי זענען געווען לכתחילה. דאס הייסט, דאס איז אוודאי אזוי ווי די רמבן לערנט און אנדערע. ס'קען נישט זיין אז די גאנצע זאך איז געווען א טעות, בפרט אז דא שטייט בפירוש שלח לך אנשים וידבר ה' אל משה שלח לך אנשים. רש י זאגט לך לדעתך, ס'איז שוין אביסל אזוי ווי א תירוץ, נישט דווקא הייס איך אבער ס'איז לדעתך, אבער אוודאי די דעת פון משה רבינו, אפילו ווען ס'איז נישט ממש, די מצוה איז ער זאל מחליט זיין לפי דעתו. איז דאך אוודאי אויך פארקערט אפשר, אפשר אין דעם איז דא א לפחות אז אונז קענען פארשטיין אז עס איז א מצוה איז א גזירת הכתוב, אבער אז משה רבינו אליינס האט מחליט געווען צו שיקן מרגלים, איז דאך דא א דבר תורה, א תורת משה, דעתא דמשה, וואס מען דארף עומד זיין אויף די שליחות מרגלים, און מען דארף עומד זיין ווי אזוי עס האט טאקע צו טון מיט די דעת פון משה רבינו וואס ער וויל שיקן מרגלים צו צו ארץ ישראל. און די זוהר איז מסביר, זאגט די זוהר, זאלסט נישט מאכן קיין טעות, מענטשן מאכן א טעות, זיי מיינען, אז לכתחילה משה וואלט, מ'וואלט געפארן די גאנצע זאך כסדר, כאילו ס'איז גרינג, קען מסביר זיין וואס איז די אמת'דיגע פראבלעם, כאילו ס'איז גרינג, מ'וואלט ארויס פון מצרים, מ'גייט אין מדבר, מ'גייט אין ארץ ישראל, משה רבינו גייט אין ארץ ישראל, אזוי מיינען מענטשן, כאילו בעצם, דאס איז די נארמאל, דאס איז גרינג, דאס וואלט געקענט געשען. נאר יעצט אז ס'איז געווען א חטא המרגלים, ס'איז געווען א חטא מי מריבה, אנדערע חטאים, איז ליידער, ליידער איז מען געטוישט, ס'איז געווארן בדיעבד עפעס א נייע פלאן מיט פגריכם אתם יפלו במדבר הזה. אוודאי איז עס אמת אז ס'איז בחטא, אין אנדערע ווערטער ס'וואלט געקענט טאקע זיין אזוי, אבער ס'איז נישט, ס'איז נישט, ס'איז נישט בפשטות אזוי, אין אנדערע ווערטער ס'איז דא באמת א פראבלעם. ס'איז דא באמת א חסרון, עפעס א מניעה וואס איז אמת'דיג שוין זייער שווער, מען זעט שוין אין די פריערדיגע פרשה, אלדד ומידד זיי האבן שוין מתנבא געווען במחנה שוין אין פרשת בהעלותך, האבן געזאגט משה מת ויהושע מכניס. אז אוודאי איז דאס מתוך דעתם מתוך נבואתם והשגתם פון אלדד ומידד האבן זיי שוין אליינס פארשטאנען שוין פון פאר פרשת שלח אפילו. אז משה רבינו קען נישט אריינגיין אין ארץ ישראל. יא, קענסט זאגן זיי האבן געהאט נבואה אז משה רבינו גייט זינדיגן. אבער יעדער איינער פארשטייט, און מ'זעט דער מדרש פארשטייט, וואס איז געווען נורא עלילה על בני אדם, עלילה האט דער אייבערשטער געקומען אויף משה און אהרן זיי נישט אריינגעלאזט אין ארץ ישראל. ס'איז נישט קלאר וואס האט אהרן געזינדיגט, וואס האט משה געזינדיגט. קיינער ווייסט נישט באמת וואס איז געווען די חטא פון מים מריבה, אפשר איז, איך ווייס, גיי ווייס איז בכלל געווען א חטא. און דער פשט זאגט דער זאגט דער זוהר אז באמת אוואדע דער זוהר זאגט אזוי משה רבינו האט אוודאי שוין געוויסט שוין געוויסט פאר די חטא המרגלים האט משה געוויסט אז ער קען נישט אריין גיין אין ארץ ישראל און די מרגלים איז געווען א עצה א היכי תמצא אז משה רבינו זאל אפשר יא קענען נאר זאל עפעס לפחות קענען האבן מרגלים אין ארץ ישראל און דער זוהר זאגט פארוואס? די קשיא איז דאך פשוט, יעדער איינער ווייסט אז משה רבינו איז געווען א מרכבה צו די תורה, די דעת פון משה רבינו, איז געווען א מרכבה צו די ספירת התפארת, מיר זאגן פני משה כפני חמה, די חמה, די לעצטע וואך די עץ, היש בה עץ אם אין, די עץ, די עץ החיים, דאס איז משה רבינו, און יעדער איינער פארשטייט בפשטות אז די ארץ ישראל, דאס איז דאך די ארץ. די שכינה, די מידת המלכות, און אזוי פני יהושע כפני לבנה, יהושע איז געווען די תלמיד, ער איז געווען די מקבל פון די שמש, אזוי ווי די לבנה באקומט פון די זון, יהושע באקומט פון די פון משה רבינו, כפני יהושע כפני לבנה, ער ער פאסט טאקע אריינצוגיין אין ארץ ישראל, אזוי אז אלדד ומידד האבן פשוט געקוקט, משה רבינו וואסערע א בחינה איז ער? תורה, עס באלאנגט אין די מדבר, עס באלאנגט אין אין די ענין פון די מדבר וואס דארט האט מען געלערנט די תורה, יהושע וואס איז ער איז די פני לבנה ער באלאנגט אוודאי אין ארץ ישראל ער באלאנגט אין די ארץ וואס דארט איז די מקום פון יהושע בן נון. דער זוהר זאגט אזוי אוודאי משה רבינו האט פארשטאנען ס'קען ס'איז אזוי שווער אז משה רבינו זאל אריינגיין אין ארץ ישראל ווי אז די זון זאל שיינען ביינאכט אז ס'קומט א נאכט און יעדער איינער דער זוהר באמת אנהייב וואס אזוי ווי די לעצטע פאר וואכן אין זייער אסאך פרשיות אין זוהר און ס'חזר'ט זיך אזויפיל מאל איבער דארף מען באמת איבער חזר'ן כסדר אבער אז די ס'קומט ביי יעדע יעדע נאכט קומט א נאכט און ס'גייט אוועק די זון און ס'איז א גאנצע אריכות מ'דארף דאווענען מנחה און מעריב און שפעטער קומט חצות מ'דארף טראכטן אז חצות איז אביסל א תיקון ס'הייבט זיך אן צו צוברעכן די נאכט. מען קען אריין גיין אין גן עדן אביסל, אויפוועקן די שכינה, אבער אלעמאל געשעט אזוי, און ביינאכט וואס געשעט? די זון זאגט אזוי ווערט נכלל אין דער, אין די לבנה, ס'הייסט די גאנצע אור פון השמש וואס מען זעט ביינאכט איז וויפיל די לבנה איז קולט פון די אור החמה און ס'שיינט ווייטער אויף די וועלט, און דאס איז משה רבינו, משה מת ויהושע מכניס, און אוודאי איז עס נישט. נישט כפשטות, בפשטות איז שוין א גרויס ריזיגע פראבלעם אז משה רבינו זאל גיין אין ארץ ישראל. נאר וואס, זאגט דער זוהר, איך זאג, ליין דער זוהר בעקווארדס, אבער דער זוהר זאגט קענסט דאך זען, אפילו שפעטער ווען ער שטארבט קלאר אז משה רבינו קען נישט גיין אין ארץ ישראל, איז וואס זאגט די פסוק, כי מנגד תראה את הארץ ושמה לא תבוא, עלה אל הר העברים הזה וראה את הארץ, גיי קוק אויף ארץ ישראל. ס'הייסט דער קוקן איז עפעס א היכי תמצא וואס מען קען זעהן. וואס מען אפילו ער קען נישט אריינגיין קען ער זעהן ארץ ישראל. איז אוודאי וואס איז מרגלים? מרגלים איז אויך א וועג. מען טראכט אריין די פשט וואס איז דאס מרגלים? מרגלים הייסט דאך אז מען קען נישט ערגעץ אנקומען שיקט מען א שפיאן ס'זאל לכל הפחות זעהן וראיתם את הארץ. ער זאל קוקן אויף ארץ ישראל פאר מיך און מיך פארציילן, והשיבו אותנו דבר, וואס מ'פארציילן פאר אונז וויאזוי זעהט אויס ארץ ישראל, און דאס איז געווען די ערשטע מאל וואס משה רבינו, אזוי זאגט, פשוט אז ביי מרגלים איז טאקע נישט געלונגען, זיי האבן נישט גוט געקוקט אויף ארץ ישראל, זיי האבן נישט געוואוסט וויאזוי מען קוקט אויף ארץ ישראל, האט די אייבערשטער אליינס געדארפט ווייזן פאר משה רבינו. די ארץ ישראל, אבער ווען די מרגלים וואלט געלונגען וואלט דאס געווען באמת א וועג וואס משה רבינו שלח לך לדעתך, משה רבינו זאל קענען זען ארץ ישראל. דאס איז דער פירוש אזוי, איז א מורא'דיגע אינטערעסאנטע פירוש, מורא'דיגע פלא'דיגע פירוש אפילו. כדי עס צו מסביר זיין. מוז איך אביסל צוריק גיין טראכטן אליינס, טראכטן נאך געבויט אויף די ראדזינער רבי דא אין תפארת החנוכי אויפן זוהר, וויאזוי ער איז מסביר מען קען בעסער פארשטיין וואס איז באמת די פראבלעם, וואס פארוואס פארוואס איז דא לכתחילה א מניעה, ס'הייסט איך זאג נישט אז ס'איז א פראבלעם, ס'איז, עס פאסט נישט, ס'איז נישט למשל ס'איז דא אזאך וואס באלאנגט, יהושע באלאנגט נישט, משה באלאנגט נישט, מען קען טרעפן א היכי תמצא, איך זאג נישט אז ס'איז א סתירה אפשר. ווייל מען קען טרעפן א וועג אבער ס'איז דא עפעס א קושי דא. אויף דעם צו פארשטיין, פארשטיין די גאנצע ענין פון די מדבר, פרשיות במדבר, ספר במדבר, גאנץ ספר במדבר כשמו כן הוא, ספר וואס איז אינטערעסאנט אלעמאל מען זאגט אז די נאמען קען מען ווייזן, ספר פון די אידן, די בני ישראל במדבר, וואס זיי זענען אין די מדבר. וואס איז א מדבר? מען טראכט אריין. ס'דא אסאך וועגן וויאזוי צו טיילן די וועלט, אסאך וועגן וויאזוי צו רעדן וועגן פארשידענע אנדערע מצבים, פארשידענע אנדערע מציאות, פארשידענע אנדערע צדדים, פארשידענע אנדערע מדריגות וואס איז דא. איינער פון די גרויסע וועגן איז אזוי ווי די ספר יצירה זאגט עולם שנה נפש, איינער פון די גרויסע וועגן איז מ'קען רעדן פון די עולם, פון די דזשיאגרעפי פון די וועלט, פון די טאפאגרעפי פון די וועלט, און דו קוקסט אויף די וועלט, אין די אין די אין די גלאוב קען מען זען ס'דא אלע מיני פלעצער, ס'דא אלע מיני דזשיאלאדזשיקעל פיטשערס פון די וועלט, ס'איז דא א טאל, ס'איז דא בערג, ס'איז דא וואסער, ס'איז דא נהרות, ס'איז דא ימים, און ס'איז דא מדבריות, אין אנדערע ווערטער, ס'איז דא שטעט, יעדע איינע פון די, פון די פיטשערס, פון די סארט פלעצער, פון די סארט, ס'איז דא וועלדער, כ'ווייס וואס נאך ס'איז דא, ס'איז דא אסאך זאכן, יעדע איינע פון די זאכן איז.

ס'איז אלעמאל מקביל זה לזה, ס'דא טאג און נאכט, אזוי ווי אפשר די ישוב און די מדבר וועט מען זען, אדער אזוי ווי די לבנה און די שמש, אדער אזוי ווי משה און יהושע איז בנפש, אזוי איז דא אין אלע מיני מקומות, מ'דארף קענען וויסן ווי אזוי מ'פירט זיך, ווי אזוי, אין אנדערע ווערטער, כאילו מ'זאגט, מ'זאגט אלעמאל פרייטאג צונאכטס מאכט מען אויף, מ'זאגט, לכו נרננה לה' נריעה לצור ישענו. וויאזוי הייבט מען אן, וויאזוי זאגט מען זמירות, זינגען, זינגען צו צו א גאט, צו א באשעפער, הייבט מען אן אזוי, אשר בידו מחקרי ארץ, ותועפות הרים לו, ער האט געמאכט סיי די ארץ, ס'הייסט לאפוקי די ים, לאפוקי די כ'ווייס די גלייכע פלעצער, אויך די בערג, כאילו הוה אמינא וואלט מען געקענט מיינען,

אלע אנדערע פלעצער, דאס איז פשוט פשט, און ס'מיינט באמת, און זיי האבן געלערנט אין די זוהר אין פרשת כי תשא, ווען ס'איז דא עפעס א צווייטע גאט, עפעס אן עבודה זרה, אלהיהם על ההרים, ס'איז דא עפעס א אלהי הים, יא, די ים אפשר אליינס איז געווען די נאמען פון א אמאליגע עבודה זרה, און אזוי ווייטער, איז דאך די טייטש אז ס'איז דא באמת א אנדערע סארט הארה, ס'איז דא באמת א אנדערע סארט געטליכקייט, א אנדערע סארט וועג וויאזוי מ'זעהט גאט ווען מ'איז אויף א בארג, אין די בערג, א אנדערע וועג וויאזוי מ'זעהט אים אין די ים, יא, וויאזוי מ'זעהט אין א ים, א אנדערע וועג וויאזוי מ'זעהט אים אין די מדבר. תורה איז ניתן געווארן במדבר, ס'איז דא אנדערע וועגן ווי אזוי מ'זעהט אים אין שטאט, אפשר א שווערע וועג, אפשר כצאתי את העיר אפרוש כפי, אין א נארמאלער שטאט איז שווער צו זעהן גאט, איינע פון די שווערסטע פלעצער, אבער ס'איז דא א וועג, א עיר ירושלים, עיר ארץ ישראל, דאס איז די שטאט ווי מ'קען זעהן גאט, אבער ס'איז א שטעטלדיגע וועג, אין א שטאטדיגע וועג, אין א אורבען וועג ווי מ'זאגט, ס'איז דא א וועג ווי מ'זעהט אים בשדה, יא, איז דאך ואספת דגנך, מ'ברענגט חג האסיף, ס'איז אלעס אנדערע סארט געטער, אנדערע סארט וועגן, און מ'דארף קענען וויסן ווי ס'שטייט יעדע סארט וועג, וואס וואס ס'ווייזט יעדע סארט וועג, און וואס מ'טוט ווען מ'איז אויף יעדע סארט וועג. מ'קען זאגן, מ'קען זען טאקע אין די קאפיטל אליינס, ס'דא א וועג וואס איז כולו שאלה, כולו תמיהה, כולו פארלוירן. די פלאץ איז די מדבר. קענסט זעהן בפירוש אין די זעלבע קאפיטל ווי מ'האט אנגעהויבן עס איז זייער שיין, מ'האט אנגעהויבן אשר לו הים, און ויבשת, און די הרים און אזוי ווייטער, יעצט הייבט זיך אן א פראבלעם, יעצט הער אויס וואס ער זאגט, היום אם בקולו, הער אויס וואס זאגט ער? אל תקשו לבבכם כמריבה כיום מסה במדבר, זאלסט נישט מאכן די טעות וואס מ'האט געמאכט אין די מדבר, יא, ביום מסה במדבר באופן כללי, ארבעים שנה אקוט בדור, יא, טו נישט די מיסטעיק וואס דיינע עלטערן האבן געטון אין די מדבר, וואס הייסט, אה, האסט שוין פארשטאנען, אוי דו פארשטייסט שוין די ים, דו פארשטייסט שוין די גאט פון די ים, דו פארשטייסט שוין די גאט פון די יבשה, דו פארשטייסט שוין די גאט פון די בארג, דו פארשטייסט שוין די גאט פון די טאל, די גאט פון די מדבר פארשטייסטו נאכנישט. מדבר אליינס ווייזט, אויב דו ווילסט וויסן וואס די קאנאטעישאן, וואס די נמשל פון א מדבר, וואס איז די ווארט פון א מדבר, א מדבר הייסט דאך תעו במדבר, אזוי ווי מען הייבט אן, ווען מען זאגט הודו ערב שבת ביי די חסידישע אידן, תעו במדבר. קומט אריין פון א וואך, דאס איז א גוטע וועג פון אנהייבן א שבת, תעו במדבר בישימון דרך עיר מושב לא מצאו, האט זיך געדרייט אין א מדבר, וואס איז א מדבר? עס איז נישטא קיין וועג, ווייסט נישט וואו, עס איז נישטא קיין באזעצענע פלאץ, עס איז נישטא קיין אפילו ראוד סיינס, נארמאל איז דא אפילו סאך פאך סאך סיין, ווייסט אויף וועלכע גאס דו ביסט, א מדבר הייסט דו ווייסט נישט וואו דו ביסט. און דעי, אין דעם א גרויסע עומק, עס אנקומען, נישט סתם פארלוירן, אבער דעי דעי מדבר, דאס איז די ספר במדבר, ספר במדבר מען לערנט אלע חטאים, ספר במדבר איז מער ווייניגער א רשימה, דאס איז א גרויסע חלק דערפון א ליסט פון אלע מיני אשר נסוני אבותיכם, עשרה נסיונות ניסו אבותינו את הקדוש ברוך הוא במדבר, אלע נסיונות, אלע חטאים וואס מען רופט עס, אלע די פסוק רופט זיי נסיונות, אינטערעסאנט, די נסיונות וואס מען האט בוחן וואס די אונזערע עלטערן האבן בוחן געווען את הקדוש ברוך הוא במדבר, דאס איז די טייטש פון מדבר. און עפעס איז דא א גאנצע ספר פון דעם, ס'איז דא א גאנצע לימוד, איינער פון די חמשה חומשי תורה, ס'איז דא טאקע א ספר בראשית, א ספר שמות, און אזוי ווייטער, ס'איז דא ספר במדבר, ס'איז דא א גאנצע ספר, וואס דאס איז די ספר פון די אנשי המדבר, פון די דור המדבר, וואס די אופן ביחוד פון די ספר איז זיך צו לערנען די דרך דרכי המדבר, די דרכי התגלות השם במדבר, די וועג וויאזוי מ'טרעפט, וואס טרעפט מען אין די מדבר, און וויאזוי. און נאך א זאך וואס מען דארף לערנען, איז ווי אזוי מען קען ארויס גיין פונעם מדבר, ס'הייסט די מעשה פון ספר במדבר איז טאקע אז מען איז געווארן סטאק אין די מדבר, תעו במדבר, מען איז געווארן, מען איז געווארן סטאק, מען איז קיינמאל נישט ארויס פונעם מדבר, מען געדארפט די וועג, די מדבר וואלט באמת געדארפט זיין. א וועג וואס צום סוף קומט מען אן אין ארץ ישראל, און מען איז נישט אנגעקומען. דאס איז אליינס די פראבלעם און אליינס די די לימוד, די שאלה וואס מען דארף זיך עומד זיין. יעצט. מ'עט פארשטיין די ענין וואס איך וויל, וויל איך דא מאכן אזוי. די מדבר איז די מקום פון מתן תורה, ס'איז דא א ווארט פון די. די אלטע רבי פון ליובאוויטש האט געזאגט אז עס שטייט אין ליקוטי אין תורה ליקוטי תורה און אסאך חסידים אסאך מענטשן גייען אסאך מיט דעם מהלך אויף חטא המרגלים זאגט אז די מדבר איז דאך א מקום תורה וואס האט מען געטון אין מדבר געזעצן אין כולל אזוי קוקט ער עס לפי חסידות איך ווייס נישט צו עס איז אגב געווען געזעצן אין כולל מען געלערנט פאר משה רבינו ארבעים שנה און משה רבינו'ס ישיבה מען געזעצן אין מדבר און דאס איז געווען געוואלדיג און די מרגלים טענה'ט די אלטע רבי האבן בלייבן, געוואלט בלייבן אין ישיבה און נישט געוואלט קיינמאל ארויסגיין פון כולל געוואלט בלייבן אין ישיבה, זיי האבן נישט געוואוסט פון די ענין וואס ער רופט דירה בתחתונים, מען דארף אריין גיין אין די וועלט אמאל, מען דארף אויפטון עולם הזה, עולם העשייה, עולם, ארץ ישראל, דאס איז זיין פשט. אין אנדערע ווערטער, זיי קוקט, ער קוקט זיך אן, איך וויל חולק זיין זייער שארף אויף דעם, ווייסט, אדער לפחות מעמיד זיין די פארקערטע מהלך. קוקט זיך אן כאילו מדבר, דאס איז מרמז אויף א מקום תורה. א ישיבה, דאס איז א מדבר. א דור המדבר, דאס הייסט א ישיבה מאן, א כולל יונגערמאן. און ארץ ישראל, מקום ישוב, עיר מושב, פון דעם איז צו, דאס הייסט מען איז נישט אריינגעגאנגען אין אין די וועלט. מען מוז דארט אנקומען צו עיר מושב ווען מען גייט. טראכסט אריין, עס האט נישט קיין שום זין. אונז טראכטן דאך אז א מדבר איז דאך א מקום וואס מען קען טועה זיין, מקום טועה במדבר. און וויפיל עסט זאגן עס איז געווען דארט מתן תורה, די ווארט פון א מדבר איז קיינמאל נישט אז דארט איז די תורה, פונקט פארקערט, און מ'וועט פארשטיין וואס טוט זיך דא. א מדבר, אזוי ווי ס'שטייט בפירוש אין די פסוקים, איז א מקום נחש שרף ועקרב, מקום לא עבר שם איש ולא ישב, ארץ לא עבר שם איש ולא ישב אדם שם, איך ווייס נישט די לשון הפסוק, דארט איז א פלאץ וואס איז נישטא קיין מענטשן, דאס איז א מקום חרוב, די זוהר רופט א מדבר די מקום החורבן פון די וועלט, אזוי ווי מען זאגט יעדע זאך האט זיך א אייגענע סדר, איז דא אין די ישוב אויך א מקום חרוב, ס'איז א מקום חרוב. ס'איז דא כביכול אין די גוף אויך אזא פלאץ וואס רופט זיך בעל פעור, ס'איז א מקום חרוב, ס'איז נישט קיין פלאץ פון תורה, מען טראכט וואס אין אנדערע ווערטער מען טראכט די פנימיות'דיגע פון דעם, וואס הייסט תורה? תורה הייסט דאך ס'איז דא א ישוב, קענסט דאך טראכטן מען רופט עס א ישיבה, וואס הייסט א ישיבה? תורה איז דאך טייטש אז ס'איז דא א ישוב עולם, דאס איז פארקערט, דאס איז די תורה, דאס הייסט ווען ס'איז דא תורה, וואס מיינט ס'איז דא תורה? ס'איז דא אסאך חוקים, אסאך כללים, אסאך הלכות, אסאך מנהגים, ס'איז דא א וועג ווי מען קען גיין, מען ווייסט קלאר, אזוי ווי כביכול תורה קעגן נישט תורה איז באמת די נארמאלע וועג פון דאס זעהן, אזוי ווי א שטאט ווערסעס א ים ווערסעס א מדבר, אין שטאט אויב דו וואוינסט אין ניו יארק, מורא'דיג מסודר, ס'איז דא א גריד, מען האט צוטיילט די שטאט זייער קלאר, די ערשטע גאס, די צווייטע גאס, די צענטע גאס, די עלעפטע, ס'דא קיינמאל נישט, קיינער איז נישט נכנס בגבולה של חברו, ס'איז דא א, אלעמאל ווי דו ביסט ווייסטו פונקטליך ווי דו ביסט, ס'דא א קאארדינעט, ביסט ביי די גאס קארנער פון יענע גאס, דאס הייסט א תורה, דאס הייסט איינער האט א תורה, האט תרי"ג מצוות, שס"ה מצוות לא תעשה, רמ"ח מצוות עשה, ווייסט פונקטליך ווי ער איז, ווי ער איז נישט. מען לעבט אין אזא וועלט וואס איז ס'איז כללים, ס'איז א מסודר'דיגע וועלט, ס'איז דא א סדר, ס'איז דא א ישוב, דאס הייסט אנשי התורה. מדבר באופן כללי איז פריקת עול. מדבר הייסט, א מענטש וויל אנטלויפן פון שטאט, ווי אנטלויפט ער? ער לויפט אין מדבר, ער לויפט אין וואלד, איך ווייס, ער לויפט אין מדבר, אין מקום החרוב. און באמת איז אזוי איז באופן כללי, און דער זוהר זאגט מפורש, זוהר איז זוהר איז עומד זייער שטארק, פארשידענע פלעצער אויף די סוד פון די מדבר, פארוואס טאקע די אידן זענען געגאנגען אין מדבר.

חיות, אלע מיני נחשים, מיט שרפים, און מען קען דאך טאקע זען דאס איז, דער זוהר זאגט פארוואס די אידן געגאנגען אין מדבר פאר די פארוואס האבן זיי געדאווענט צו קומען ארץ ישראל דארף מען מכניע זיין די קליפות, זיי זענען געגאנגען אין מדבר מכניע זיין די קליפות פון נחש שרף ועקרב און אזוי ווייטער, און זיי זענען טאקע נישט מצליח געווען אינגאנצן פאר דעם זעט מען טאקע אז זיי זענען נכשל געווארן אין די אלע מיני ענינים פון די מדבר. מען טראכט אריין וואס דאס מיינט הייסט עס.

לערנט תורה איז דא אין דעם אפילו א זאך וואס איז בניגוד, ס'איז בהיפך צו קיום המצוות. און וויאזוי איז עס בהיפך צו קיום המצוות? אדער מער טיפער קיום המצוות, ער מאכט די מצוות, געלערנט אמאל ועשיתם אותם, דער תלמיד חכם וואס טוט די מצוה באמת, ער מאכט די מצוה, נישט ער טוט די מצוה, נישט ער טוט וואס מ'האט אים געהייסן, נאר ער מאכט וואס ס'זאל זיין די מצוה. און די דער תלמיד חכם, די אנשי התורה, די תלמידי חכמים, באמת לעבן זיי נישט אין עולם המצוות, נאר זיי אייביג דרויסן. וועגן דעם, וועגן דעם באמת, א בית מדרש איז א מקום מסוכן מאוד. יעדע בית מדרש באלאנגט אין די מדבר. יעדע בית מדרש איז דא דארט נחשים, שרפים ועקרבים. פגע בך מנוול זה, גייט מען אין בית מדרש, פארוואס? ווייל דארט איז א פלאץ ווי, עס ליינען די לשון הרמב"ם ווען ער האט קוואוט די די מימרות, גיי אין בית מדרש, שלאג זיך דארט, איז פארקייעך, למד, לערן און.

און באמת אזוי איז געווען דער מנהג, דער בית מדרש און דער בית כנסת פון זמן חזל איז געווען בחוץ לעיר, מקום א און בשדה, און דאס שטייט אין די גמרא, בזמן הדבר טאר מען נישט גיין און זאל מען נישט גיין אין בית מדרש, אדער אפשר זאל מען יא גיין אויב מען לערנט, אבער על כל פנים בזמן הדבר איז מסוכן דער בית מדרש, ווייל מלאך המוות מחביא שם כליו, דאס הייסט בית הכנסת איז נישט אמת'דיג אזא סעיף פלאץ, נאר וויסן, די סעיף פלאץ איז.

זוכן א מורא'דיגע חירות, א מורא'דיגע פרידאם, אויב מען זאגט, ס'דא אזא מין, מען רעדט וועגן חירות המחשבה, יא, פרידאם אוו טאט, א גאנצע ענלייטנמענט זענען געווען זייער ביזי מיט דעם, דארף מען פרידאם, פרידאם אוו טאט, און דער זוהר, באמת, נישטא אזא זאך פרידאם אוו טאט, וואלט דאך משמע געווען ס'קען זיין מחשבה אן חירות, אדער קען זיין א איינגעשפארטע מחשבה, קא משמע לן, מען מעג יא טראכטן וואס מען וויל, נישטא אזא זאך, טראכטן ווען מען הייסט, די מחשבה, דער זוהר זאגט טראכטן, עולם המחשבה, עולם הבינה, רופט דער זוהר אלעמאל עלמא דחירות, די עולם החירות, די מחשבה איז א פרייע וועלט, אזוי מען זאגט א פרייע איד, א תלמיד חכם איז א פרייע איד, ווייל ער לעבט אין עולם המחשבה, די מחשבה איז בהכרח א פרייע וועלט ווייל ער טראכט דאך, ער טראכט, אזוי ווי מען זאגט מען איז נישט מעמיד אינעם סנהדרין איינער וואס ער קען נישט מטהר זיין את השרץ בק"ן טעמים, א תלמיד חכם, דאס הייסט א תלמיד חכם אז איינער פארשטייט נאר איין צד, איז ער אן עם הארץ, הייסט ער ווייסט וואס ער דארף טון זייער גוט, דו פארשטייסט דאך נישט וואס באמת וואס טוט זיך דא, צו פארשטיין באמת די וועלט דארף מען פארשטיין די נחש, דארף פארשטיין די שרף, דארף פארשטיין די עקרב, פארשטיין די אסור, די היתר, די מותר, די אלע זאכן דארף מען דאך פארשטיין, ווייל אז נישט ביסטו נישט קיין תלמיד חכם, אז נישט פארשטייסטו דאך נישט וואס גייט פאר בכלל אויף די וועלט, דאס הייסט דאך א בעל תורה, דאס איז די עומק, וואס מען זאגט אז די תורה איז געגעבן געווארן אין מדבר, פונקט פארקערט, נישט נישט טייטש. אז די מדבר האט מען אויפגעשטעלט א ישיבה מיט א גאנצע א גאנצע מאה שערים דארט, מען זעצט קלאר יעדער איינער ווייסט וואו ער שטייט, די מדבר די תורה האט מען געגעבן געווארן אין די גרעסטע הפקרות'דיגע פלאץ וואס מען קען טרעפן, אין די גרעסטע חרות'דיגע פלאץ וואס מען קען טרעפן, אפשר אזוי אויפן ביעטש אין תל אביב קען מען ענדערש געבן איז ענדערש נוטה צו די מדבר ווי די ווי די בית מדרש אין בני ברק, פארוואס? ווייל די תורה איז איז. איז געגעבן געווארן כדי צו באקומען די תורה, ווי ר' מענדלע מענדלע וויטעבסקער האט געזאגט, תורת, עדות השם נאמנה מחכימת פתי, וואס הייסט מחכימת פתי, און וואס מ'איז א חכם? א חכם איז די תורה נישט, קען די תורה נישט מחכים זיין, ווייל ס'איז נישט דא וואו עס צו לייגן, ס'דארף דאך זיין פלאץ, ס'דארף דאך זיין א מקום חירות, א מקום חופש, א מקום פרייהייט, וואו עס מ'קען געבן די תורה, וואו מ'קען עומד זיין אויף חידושי תורה, וואו מ'קען באקומען א נייע תורה, במדבר דווקא, ביי הר סיני דווקא, סאך סאך מער ווילדקייט, סאך מער. פרייהייט ווי ס'איז דא אין אין די עמי הארצים אין די אנשי קיום התורה וואס דאס הייסט דאס הייסט עמי הארצים. און אין דעם באמת משה רבינו'ס מדריגה איז געווען ס'איז נישט בחינם משה רבינו'ס גאט איז געווען די גאט פונעם מדבר ביי מצא חן במדבר דארט האט מען געטראפן די אייבערשטער אין די מדבר נישט אין די שטאט נישט אין די ישיבה נישט אין נישט אין די קיום התורה דווקא אין די אין די מדבר אין א מורא'דיגע מקום פון אפענקייט א מורא'דיגע מקום פון פרייהייט וועגן דעם זאגען אונז איך זאג בדרך אגב אבער ס'איז וויכטיג אז די גמרא איז מורא'דיגע וויכטיגע גמרא די גמרא פרעגט אויף די משנה אפיקורס אין לו חלק לעולם הבא זאגט די גמרא וואס הייסט א אפיקורס איינע אדער אפאר פון די פשטים אין די גמרא איז א מבזה תלמידי חכמים אדער מבזה חבירו בפני תלמידי חכמים אפילו אין אנדערע ווערטער איינער וואס איז נישט מכבד תלמידי חכמים דאס הייסט אן אפיקורס מען דארף דא עומד זיין אויף די סוד ס'הייסט אסאך מאל איז דא א מענטש, ס'איז א תלמיד חכם, דאס איז א חכם. דאס איז דאך די פשוט'ע פשט וואס מ'וואלט געמיינט אז אן אפיקורס איז, דאס הייסט, ס'איז איינער וואס ער טראכט, א טראכטער, א חכם, און ער זאגט עפעס א זאך וואס טויג נישט, וואס איז נישט ריכטיג, קומט א צווייטער און שרייט, אפיקורס דו, גיי אוועק, גיי ארויס פון בית מדרש, יא. דאס איז דער פשוט'ער פשט אין דער משנה לכאורה אין אפיקורס. און די גמרא בכוונה איז ממאן אין דער פלאץ. די גמרא ווען ער זאגט היכי דמי אפיקורס, די גמרא האט גאנץ גוט געוואוסט אז וואס דער פשוט'ער טייטש פון אפיקורס איז. די גמרא זאגט ניין, דאס איז נישט קיין אפיקורס. פארוואס? ווייל אסאך מאל דער מענטש וואס ער שרייט אויף די אנדערע וואס איז אן אפיקורס, ער איז דווקא דער אפיקורס. און אין וועלכע זין איז ער דווקא דער אפיקורס? ער איז דאך א מבזה תלמידי החכמים. די תלמידי חכמים בהכרח לעבן אין א עולם וואס פאר די עם הארץ זעט עס אסאך מאל אויס ווי אן אפיקורסות, אבער וואס לעבט אין די מדבר? ווייל ער לערנט דאך תורה אין די מדבר, ער מוז דאך לערנען די ק"ן טעמים וואס זענען מטהר שרץ, מוז דאך עומד זיין אויף אלע צדדים פון די וועלט, אנישט פארשטייט ער דאך גארנישט, מוז דאך, ער איז דאך א טראכטער, ער איז דאך עולם החירות. און אוודאי, דער עם הארץ וואס שרייט אויף אן אפיקורס, נישט פשט ער האט געטראפן אן אפיקורס, ער איז דווקא די אפיקורס אין די משנה, וואס איז דער טייטש פון דעם? ווייל די גמרא פארשטייט

ווייסט די חילוק, ווייסט די חילוק פון אינעווייניג און אינדרויסן, ווייסט אז א בית מדרש איז א מקום וואס איז, דער מלאך המוות קען דארט אריינלייגן זיין זיין פלאץ און די תלמידי חכמים וואס זיי גייען אין בית מדרש ווי עס שטייט דארט אין בבא קמא, די תינוקות של בית רבן וואס לערנען אין בית מדרש זיי זענען צוזאמען מיט דעם מיט דעם מיט דעם מלאך המוות, זיי לעבן דארט, און און. זיי ווייסן ווי אזוי ווי אזוי צו לערנען דארט תורה, זיי ווייסן ווי צו מאכן פון דעם תורה, דו ווייסט נישט, האסט נישט קיין שום רעכט ארויסצושלעפן די תלמיד חכם פון זיין מקום מכובד, פון זיין בית הכנסת און אריינשלעפן אין די גאס און רעדן אויף אים לפי מדריגתך ולפי דיין מהלך, דו דארפסט טאקע זיין די אנשי המצוות, דארפסט טאקע זיין פון די אנשי הארץ, פון די אנשי הישוב, וואס זיי טוען וואס די תלמיד חכם הייסט, און דארף הייסן פאר דיך, דארף אוודאי הייסן לפי לפי דרכך ולפי ערכך, אבער די. פארקערט, די אפיקורסות וועט זיין ווען דו'סט זאגן אז ער, ווייל דו'סט זיך אריינמישן אין זיין אין זיין קאפ און אים זאגן וואס ער זאל טראכטן, דאס הייסט דאס הייסט אן אפיקורס צו זיין מבזה תלמידי חכמים. דאס איז א זייער וויכטיגע ווארט. על כל פנים, איז די, מען קומט צוריק צו ווי אונז זענען. און דאס הייסט מ'געבט די תורה אין מדבר, דאס הייסט משה רבינו, דאס הייסט באמת פני חמה, און איך וויל עס מדייק זיין אזוי ווי דער ראדזינער רבי איז מדייק, דאס די טייטש פון דעם איז, די וועג וויאזוי ער זאגט עס, אז ער דארף נישט האבן קיין חוקים, לעבט נישט אין א עולם החוקים, אין אנדערע ווערטער, מען טראכט א כסיל בחושך הולך, יא? וואס איז א חכם, וואס טוט א חכם ביינאכט? א חכם ביינאכט, דאס הייסט נארמאל ביינאכט, אין לבנה, דארף מען גיין מיט די וועג, ס'דא א וועג, דו ווייסט דא איז דא. אביסל א וועג קענסטו גיין אויפן וועג דאס הייסט אין א שטאט למשל קען מען זיך דרייען ביינאכט אביסל פארוואס קען מען זיך דרייען ביינאכט ס'איז דא א וועג דו ווייסט עס איז שוין אויסגעטרויטן די וועג ס'דא סיינס מען ווייסט ווי מען גייט האלט זיך אפ אויפן וועג אין א מדבר אין א פלאץ ווי ס'איז נישט דא קיין נישט דא קיין סיינס אין א געוויסע זין רופט ער עס מען דארף האבן אסאך מער א דיטעילד סיין אנדערע ווערטער דארף זיך זיין לעכטיג. ווען ס'איז לעכטיג, ווען ס'דא א בהירות פון פני משה, משה האט נישט מקיים געווען מצוות, יא משה רבינו האט נישט געווען דער שומר תריג מצוות, ער האט געמאכט די תריג מצוות, אין אנדערע ווערטער אזוי ווי ס'שטייט, וואס איז די גאנצע ווארט פון די מדבר, על פי השם יחנו על פי השם יסעו, די גמרא לערנט פון דעם דאס הייסט פירוק במקומו, דאס הייסט, באמת, ס'איז טאקע זעהט אויס זייער ווילד, ווען מ'קוקט פון אינדרויסן איז ער מורא'דיג ווילד, קוקסט פון אינווייניג איז ער באמת די הפך פון. ווילדקייט ווייל ער האט אמת'דיג הלכות על כל פרט ופרט, ער האט אמת'דיג נישט הלכה, ווייל ער קוקט נישט נאך א אלטע הלכה, ער קוקט נישט אריין שולחן ערוך, משה רבינו קיינמאל נישט אריינגעקוקט אין זיין לעבן אין שולחן ערוך צו וויסן וואס צו טון, נאר וואס ער האט אלעמאל געוואוסט וואס צו טון, ווייל דער אייבערשטער רעדט מיט אים יעדן טאג, לא כן עבדי משה, דאס איז דאך די גאנצע ווארט פון פרשת בהעלותך, כ'מוז זאלן זאגן לשון הרע, אויף די לשון הרע, דאס איז באמת דער שורש פארוואס מבזה תלמיד חכם איז אן אפיקורס, יא מרים, דער רמב"ם באמת לערנט פון דעם עיקרי האמונה, עס איז געווען מבזה תלמיד חכם ווייל זיי האבן געמיינט אז משה איז די זעלבע ווי זיי. איז משה רבינו, ער דארף נישט קוקן אין דיין שולחן ערוך אזוי ווי דו ביי דיך, דו ווייסט אם יהיה נביאכם השם איז דא א סדר במראה, בחלום און אזוי ווייטער, אבער אזוי איז דא א סדר, משה רבינו לעבט נישט אין ענקער סדר, משה רבינו לעבט אזוי ווי ער איז מגלם אין זיין גאנצע לעבן די סדר התורה, די סדר התורה פון די מדבר, פון די תלמידי חכמים וואס זיי לעבן אין די מדבר, וואס ער ווייסט יעדע מינוט, איך בין יעדע מינוט. פנים פנים בכל ביתי נאמן הוא ער איז אלעמאל מיט מיך ער איז נישט אלע אמאל שבת ווייסט ער ביי אים איז נישטא אזויווי א חילוק פון שבת און די וואכן שבת איז ער מיט מיר און א גאנצע וואך דארף ער זיך פירן אזויווי א מענטש ער איז אלעמאל מיט מיך מילא נישטא אזא זאך קענסט האבן טענות קענסט האבן מבזה תלמידי חכמים קענסט האבן קטרוגים אויף משה פארוואס טוט ער נישט אזוי פארוואס טוט ער נישט אזוי נישטא אזא זאך אויף משה פארוואס טוט ער נישט אזוי פונקטליך וואס ער טוט דאס איז די תורה. ווייל ער ווייסט וואס ער טוט יעדע רגע. פארקערט די תורה דאס איז די יהושע בן נון דאס איז די חושך, דאס הייסט ווען ס'שוין טונקל דארף מען גיין מיט כללים דארף מען גיין מיט חוקי התורה און דאס באמת ישוב העולם אוודאי. יעצט קומען צוריק, דאס איז באמת די סיבה פארוואס משה רבינו קען נישט אריינגיין אין ארץ ישראל. ס'איז נישט דא קיין ס'איז נישט דא קיין אמת'דיגע וועג, ס'איז זייער שווער, דאך ס'דארף זיין א וועג, אבער ס'איז זייער שווער אז משה רבינו זאל אריין גיין אין ארץ ישראל, ווייל ארץ ישראל איז די הפך פון זיין גאנצע זאך, ארץ ישראל הייסט דאך אז עס דארף זיין א קביעות, מען וועט זייער וויכטיג, עס איז א וויכטיגע זאך ארץ ישראל, דארף זיך קענען, דארף קענען רעלייען אויף עפעס, מען דארף וויסן אז מארגן וועט זיין בערך אזוי ווי היינט, אין משה רבינו'ס צייטן האט מען נישט געקענט וויסן אז מארגן וועט זיין די תורה די זעלבע ווי היינט, עס איז דאך געווען איין טאג זאגט ער אזוי, מארגן קומט דער אייבערשטער זאגט אנדערש, ברוך השם זייט משה איז דא א תורה, זאת התורה לא תהא מוחלפת, עס איז דא א, מען גייט מער ווייניגער זכרי תורת משה, דאס איז דאס, דעם קען מען בויען א שטאט, דעם קען מען בויען א לאנד, דאס איז געווען יהושע בן נון'ס זאך. משה רבינו האט געוואלט דורך די מרגלים, און שפעטער דורך ראיית הארץ, ער האט געוואלט באמת כובש זיין ארץ ישראל בדרכו של משה רבינו, געוואלט באמת, און אזוי ווי מען זאגט די מרגלים זענען ממש אזוי ווי וראיתם את הארץ, זיי קוקן, ווען מען שיקט א מרגל, מען קען שיקן א קעמרע אזוי ווי, ברענגט א פיקטשער אדער ברענגט א א ריפארט וויאזוי ס'זעהט אויס ארץ ישראל, און דאס איז דאך באמת. דאך באמת די הלכה, דאס הייסט ס'איז נישט פשט, נישט פשט אז די בדיקה די ראי' פון ארץ ישראל זאל פארשטיין. נישט פשט אז ס'איז געווען א בדיקה, א טעסט, לאמיר זען צו ס'איז טאקע, צו ס'איז טאקע די ארץ ישראל, די ארץ הטובה. אונז ווייסן זייער גוט, אוודאי ווייסן אונז זייער גוט וואס איז ארץ ישראל. וואס ס'איז, אזוי ווי דער רמב"ן איז מסביר, ס'איז א וועג, וראיתם, אזוי ווי מ'זעט שפעטער. סא די רעכנאלע באבע איז ארעם א שנאווער אדער א מזומה אונז ווייסן דאך נישט אונז זענען דאך אינדרויסן אונז ווילן זעהן וויאזוי די וועג וואס מ'גייט אריין די מרגלים זענען באמת געווען צו מאכן א וועג סא מרגלים איז מלשון רגל צו דוגל זיין צו דורך זיין א וועג וויאזוי מ'קען אריין גיין אין ארץ ישראל דאס איז באמת אזוי ווי מ'זאגט א הלכה איז אדל אסור לאדם שיקדש את אשתו עד שיראנה דאס איז באמת די זעלבע הלכה פון שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען. טאקע דער אייבערשטער געבט דיך א אשה, דער אייבערשטער געבט ארץ ישראל, מ'לערנט יא קיחה קיחה משדה עפרון, מ'לערנט דאך ארץ ישראל איז די איז די ארץ, איז די אשה, איז די שכינה, איז די מידת המלכות, מ'דארף אבער קוקן אויף איר, און די קוקן אויף איר, די קוקן ווען משה רבינו וואלט, ווען די מרגלים וואלטן געוואוסט וואס די צו קוקן, און די קוקן וואס משה וואס די מרגלים וואלטן געדארפט קוקן, אזוי ווי דער זוהר זאגט די עיקר קוקן וואלטן זיי געדארפט קוקן היש בה עץ אם אין, איז דא אין ארץ ישראל די עץ החיים, איז דא אין דא אין ארץ ישראל א וועג וויאזוי מ'קען. האבן א בוים אין ארץ ישראל אז מען קען לעבען אין ארץ ישראל מיט די מדריגה מיט די מהלך פון משה רבינו וואס דאס מיינט וואס דאס מיינט אז מען קען טאקע אפילו מען לעבט במקום ישוב אפילו מען לעבט מיט געוויסע, מ'קען עס רופן א הסתר פנים, לעבט מיט געוויסע כללים וואס מ'ווייסט נישט קלאר יעדע מינוט וואס טוט זיך, איז דא אין דעם אויכעט א בוים, ס'וואקסט א בוים, ס'וואקסט א עץ החיים פון משה רבינו, וואס אין דעם, מען קען זאגן אזוי ווי פשוט אז א בוים איז א בוים אין א שטאט כאילו, א בוים אין א ארץ, איז אזוי ווי אביסל מדבר אין שטאט, ס'איז על דרך רמז, אדער על דרך. פאעטרי, ס'איז וואקסט לפחות א בוים, מ'קען קען נאך אריינפלאנצען משה רבינו, די מרגלים האבן נישט האבן נישט געוויסט דאס צו זעהן, זיי האבן נישט געוויסט צו קוקן ריכטיג צו טרעפן די די עץ החיים, פארקערט זיי האבן עס זיי האבן ס'דא אין די איזשביץ די ראדזינער רבי האט א מהלך ווי אזוי פונקטליך מיינט עס געווען די חטא, באופן כללי די חטא דור המדבר מ'רעדט פון דעם מקושש עצים, ס'איז דער זוהר אויכעט, איך וויל וויסן פונקטליך צו די עץ החיים איז די זעלבע פון די עץ הדעת, און באמת דארף מען טרעפן אז ס'זאל זיין די זעלבע, אבער דאס איז.

ס'דא שבת, שבת הייסט דאך את הארץ, ערב שבת איז די מרגלים וואס גייען קוקן אויף ארץ ישראל, טועמיה, מיר רעדן אלעמאל אז טועמיה איז די סוד פון שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען, וואס מ'דארף קענען קוקן אויף שבת, און ס'איז טאקע די אריז"ל האט געזאגט אז מ'זאל גיין בשדה, די אריז"ל איז מאריך מיט די דרושים פון קבלת שבת, ס'דא דריי מדריגות אויף די וועלט, ס'דא מדבר, ס'דא שדה, ס'דא עיר. אפשר אין א עיר קען זיין א מקדש אפילו. אבער כדי מקבל צו זיין שבת דארף מען ארויסגיין, לכה נ לכה דודי נצא השדה, לפחות אין די שדה, און אפשר אפילו אויך אין די מדבר וואס איז נאך איין מדריגה מער מער ווילד ווי די שדה, אבער לפחות אין די שדה, און פון דארט קען מען קען מען זען וויאזוי מען גייט פון די פון די מדבר אריין אין די אריין אין די שבת אריין אין די וואס שבת איז אזוי ווי די ארץ שבת איז אזוי ווי די און מען קוקט אויף דעם קודם לפחות און דורך דעם לערנט מען א וועג אזוי עס זאל זיין זאל קענען דאס טון, איך זאג נישט אז איך ווייס די וועג, איך זאג נאר אויב מ'וועט זיין אויף די אויף די שורש הפראבלעם וואס איז דא דא, איז האפן מקבל שבת זיין בשמחה וועט מען די עפעס טרעפן א וועג ס'זאל זיין א מדבר און א שדה און א עיר און א בית, א גוטן שבת.